קאסעט דרײַ, זייט איינס, די כישוף-מאכערין פון קאסטילען, ביי שלום אש, געלייענט וואווע וויינשטיין. פון דער וויא אפיא האט זיך אראפגעלאזט אן אויסטערלישער צוג. פון דערווייטנס האט מען געמיינט, אז א שטורעמדיקער אויפגעברויזטער בלוט-רויט-קאלירנדיקער טייך גיסט זיך אין דער גאס אריין. מען האָט גאָרנישט געזען, נאָר אַ װאַקלדיקער, נעבלדיק קאָלירנדיקער רױך הײבט זיך איבער די קעפּ. פֿון רױך שלאָגן אַרױס בליץ-ראַקעטן און װאַרפֿן רעגנבױגנס איבערן הימל. דער גאַנצער חלל איבער די קעפּ האָט געפֿינקלט אין ליכט-שפּריצן. נאָר װאָס װײַטער איז עס אַלץ אַרױסגעקומען בולטער פֿון נעבל אַרױס. פֿיר צאַפּלדיקע פֿערד, אָנגעטאָן איבער די קעפּ מיט הױכע בושעס קאָלירטע פֿעדערן, פֿאַרוואָרפֿן מיט טײַערע זײַדענע צודעקס, אײַנגעשפּאַנט אין אַ ריימישן טריומפֿסוואָגן, זײַנען אַרויס פֿון נעבל. אויפֿן וואָגן זײַנען געשטאַנען פֿיר טראָמפּייטערס, אויסגעשטעלט צו די פֿיר עקן פֿון דער וועלט, און מיט גרויסע זילבערנע טראָמפּייטן, אָנגעזאָגט די בשׂורה, אַז דער גרויסער מאַרש פֿון קאַרנאַוואַל האָט זיך אָנגעהויבן, און דאַן איז געגאַנגען דער קאַרנאַוואַל-מאַרש. לויט א באשטימונג פון הויפט שטערנזעער, וואס האט אויסגעקוקט די שטערן און נביאות געזאגט פארן פויבסט, ווען ער באדארף אנהייבן יעדע זאך, האט זיך דער קארנאוואל-מארש אנגעהויבן מיט דעם סימבאל פון דער ערד און די פיר יסודות פון דער ערד, וועלכע זענען געווען סימבאליזירט אין לעבעדיגע מענטשן, און געפלויגן איבער די ערד לויט געהיימע מעכאנאציעס. דערנאך זענען געגאנגען לעבעדיגע גרופן וואס האבן פארגעשטעלט סצענעס פון אלטן און נייעם טעסטאמענט, אבער אלץ אזעלכע סצענעס וועלכע האבן דערמאנט אן פרייליכקייט און לוסט צום לעבן, ווי אביגיל פירט א קעמל אנגעלאדן מיט אלע רייכטומער פון מזרח צו דוד'ן לוט מיט זיינע טעכטער. דערנאך האבן זיך געוויזן לאנגע גרופן פון די גריכישע מיטאלאגיע, פאריס מיט די דריי גראציעס, ס'האט אויך נישט געפעלט העלענא פון טראיא, צוליב וועלכער מלכים און לענדער האבן זיך געשלאגן. סצענעס פון אודיסעיא און איליאדע גרופן וועלכע האבן פארגעשטעלט דעם בארג אולימפ מיט אלע געטער און געטינען. עס האט אויך נישט געפעלט גרופן סצענעס מיט א פאליטישן כאראקטער ווי די געפאר פון די אטאמאנישע מאכט ווי דער סולטאן בעדראט די קריסטליכע אמונה. אנדערע האבן חוזק געמאכט פון די רעפארמאטארן און די פראטעסטאנטן האבן פארגעשטעלט לוטערן מיט זיין זיבן קעפ פון שטן

האבן געברענט און באלויכטן זיין הייליגקייט דעם פארטרעטער פון יעזוס קריסטוס אויף דער ערד אין דעם צוג פון קארנאוואל. ביי דעם אריינגאנג פון דער געטא ביים טריאומף בויגן פון טיטוס איז געשטאנען די אידישע דעפוטאציע אפצואווארטן זיין הייליגקייט. בעפוצט און באצירט איז געווען דער טריאומף בויגן פון דער צוטרעטער פון ישראל מיט די פרעכטיגע טאפעסטריען און טעפיכן און זײַדענע שאַלן און גאָלדענע שטיקער געוועבעכץ, וואָס מען האָט געשלעפּט פֿון ייִדישע הייזער, און ייִדישע טעכטער האָבן געמוזט דראַפּירן דעם בויגן, אין ווײַסן אָנגעטאָן מיט די טליתים איבער די קעפּ, זײַנען געשטאַנען די אַלטע און בכּבֿודסטע לײַט פֿון דער ייִדישער געטאָ. דער אַלטער בלינדער ר' מרדכי האָט געהאַלטן דער ספֿר-תּורה מיט וועלכער די ייִדן האָבן פּרעזענטירט דעם פּויפּסט בײַ יעדן קאַרנאַוואַל,

און באַלד האָט זיך דער קאַרנאַװאַל-צוג אָפּגעשטעלט. דער פּאַפּסט איז אָנגעקומען צום טיטוסעס טריומף-בױגן, װאָס דאָס איז געװען די מעטע, װוּ דער צוג האָט זיך אָפּגעשטעלט און אױפֿגעלײזט. דער פּױפּסט אין זײַן טראָגשטול האָט דערזען די ייִדישע דעפּוטאַציע, װעלכע איז װי יעדעס יאָר געשטאַנען פֿאַרן בױגן מיטן ספֿר-תּורה און די גאָלדענע פֿלאָרינען צו באַצאָלן דאָס יודאַס-געלט.

און די אלטע רבנים האבן די ברכה געמאכט. דאמאלסט האט דער פאפסט ווי עס איז געווען דער מנהג ארויסגעשטרעקט פון טראגשטול זיין סאמעט געקליידעטן פוס און ארויפגעטראטן אויפן קאפ פון דעם בלינדן ר' יעקב און האט געזאגט דעם וואויל באקאנטן שפרוך מיר ליבן אייך ניט נאר מיר דולדן אייך ווייל גאט האט אונז געהייסן דולדן אונזערע פריינד. דאמיט האט זיך געענדיגט די צערעמאניע פון צונעמען ביי די אידן דאס יודאס געלט.

פיא פיא, צונויפגעקוועטשט זיי ביי די טראטוארן נעבן די הייזער און געמאכט פלאץ פאר די געוועטלויפערס. מיט וואס עס האט זיך געענדיגט יעדער קארנאוואל צוג, אויף א שארלאך רויטן טראן וואס איז צוליב דעם אוועקגעשטעלט געווארן ביי די ענדע פון דער גאס געגנאיבער טיטוס'ס טריומפ-בויגן, האט זיך דער פויפסט אוועקגעזעצט און ארום אים זיין סוויטע, און פון דאנען האט זיך אנגעהויבן דער קארנאוואל-געיעג. צוערשט זײַנען געלאָפֿן רוימישע ייִנגלעך ווי אַ מאָל אין די צײַטן פֿון דער רוימישער הערשאַפֿט. זיי זײַנען אויך הײַנט, אין געגנוואַרט פֿון קריסטוסעס פֿאָרשטייער, געוועזן האַלב-נאַקעט. אָנגעטאָן אין זײַדענע העמדלעך מיט קראַנצן אויף די קעפּ, זײַנען זיי געלאָפֿן איבער די פּיאַ-פּיאַ. גאַנץ רוים האָט זיי נאָכגעקוקט און אונטערגעיאָגט זיי מיט זייער שפּילנדיקער בלוט און פֿאַרווײַלונגס-לוסט. אלע אויגן האבן געגלאנצט, אלע פענעמער זיינען געווען צוהיצט, צוווארעמט, צופלאמט פון אויפרעגונג, קעפ האבן איבערגעשטיגן קעפ, דאמען פון די רייך בעפוצטע באלקאנען פון די בלומענטעפ באשטעלטע פענסטער האבן זיי צוגעפאכעט מיט זייערע אויסגעהאפטענע טיכלעך, מיט זייערע שלייערס, מיט זייערע פעכערס. מענטשן האבן זיך געוועט, איינגעשטעלט זייער פארמעגנס, זייער פרייהייט אויף די לויפערס, און קוים האט ווער פון די אינגלעך דערגריכט די מעטע, איז רוים פארהילכט געווארן פון געשרייען, פון ליארמען, פון פאטשן מיט די הענט, פון פאכען מיט די היט, מיט די מאסקען, מיט די שלייערן, מען האט געפירט דעם געווינער ווי אמאל אין די אלימפישע שפילן, מיט טריאומף מארשן איבער די גאסן פון רוים, אנגעטאן אים לארבער קראנצן אויפן קאפ, דאַמען האָבן אים געקושט און קורטיזאַנען האָבן אים געװאָרפֿן רױטע בלומען פֿון זײער טראָגשטולן, אַנדערע האָבן אים געשיקט בריװלעך און נאָך אַנדערע, שליסלען פֿון זײערע שלאָפֿצימערן. דער לױפֿגעװעט פֿון די ייִנגלעך האָט ערשט צעברענט דעם הונגער-אַפּעטיט נאָך פֿאַרװײַלונג און אױפֿרעגונג פֿון די רױמישע אײַנװױנער. נאָך די ייִנגלעך האָט זיך אָנגעהויבן איבער די גאַסן קינדער-געלאַף, אַפֿן-געלאַף און צום סוף דאָס שפּאָט-פֿאַרווײַלונג, וואָס דער קאַרנעוואַל האָט געבאָטן די גלויביקע פֿון קריסטוס, דער ייִדן-געלאַף. עס איז געווען אַן אַלטער מינהג, אַז צו יעדן קאַרנעוואַל האָבן די ייִדן געמוזט צושטעלן וועטלויפֿער, ניט פֿאַר ספּאָרט, נאָר פֿאַר חוזק און פֿאַרווײַלונג. אויסגעקליבן האט מען דווקא די עלטסטע און די מער שווער לייביגע, אידן מיט קרומע פיס און דיקע לייבער, אידן מיט קרומע באוועגונגען, אז זיי זאלן מיט זייערע קאמישע פיגורן פארוויילן דעם הונגעריגן פעבל. די קהילה פון רוים האט שוין געהאט אנגעגרייט צוויי לויפער וועלכע האבן זיך ספעציאליזירט פאר דעם שפיל, מיט וועלכן די אידן האבן געמוזט אמוזירן די גוים צו זייער קארנאוואל. זיי האבן גענומען אויף זיך די מיסיע צו פארוויילן די גוים ביים קארנאוואל. זיי פלעגט מען אויך אויפרופן צו דער תוכחה, דאס זענען געווען די צוויי נאראנים פון דער געטא, חיים אדוני און מרדכי אלפי וועלכע האבן געשפילט די נאראנים אין די געטא, אונזערע צוויי באקאנטע שפאס שפילער וועלכע זענען געגאנגען אין די קירכע אריין צו הערן די גענויטע קריסטליכע דרשה מיט פארשטאפטע אויערן, פאר דער קהילה פון רוים, פונקט אזוי ווי די גוים האבן געדארפט נאראנים זיי צו פארוויילן, אזוי האבן די אידן געדארפט נאראנים וועלכע זאלן זיי לוסטיג מאכן אויף חתונות און מאלצייטן. די צוויי נאראנים פלעגן פארשפילן פארשידענע שטיק אין רייכע אידישע הייזער, פארשטעלן זיך ביי א געלעגנהייט און פארשפילן טויטן-טאנצן און אנדערע שפאסן. שמחת תורה און פורים האבן זיי פארוויילט די קהילה מיט זייער שפאס שטיק און די קהילה האט זיי געצאלט א יערליכן שכר אז זיי זאלן זיין די וועלט לויפערס פאר די אידן צום קארנעוואל. די צוויי נאראנים זענען אזוי אריין אין זייער ראלע אז ווען עס איז געקומען צום געלאף האבן זיי זיך פארגעסן און זיי זענען אזוי פאראינטערעסירט געווארן אז זיי האבן געוואלט איינער דעם אנדערן איבעריאגן און געווינען דעם געוועט. זיי פלעגן זיך פארברייטן דערצו און שפילן דערנאך די זיגער ווי אמת'ע וועטלויפער. רוים פלעגט ווארטן אויף זיי מיט אומגעדולד, קוים האט מען זיי דערזען לויפן איבער דער פיא פיא מיט זייערע אויסגעדרייטע פיס און קרומע העוויות אטעמדיגע שווער אזוי האט אן עפידעמיע פון לאכן און שפאס ארומגעכאפט דעם אויפברויזנדן ים פון מענטשליכע קעפ און פארשטעלטע פענעמער. העי, פלינקער איד, פלינקער, כאפ אונטער דיינע גליטשיגע פיס! זע, זע, זיי שאקלען זיך ווי דאס קדחת וואלט אים געטרייסלט. און דער האט אן עק נאכשלעפן זיך, כ'האב אליין געזען פונקט ווי דער טייוול זעט דעם באהארטן עק ווי מיין פודל. הא הא, איך וועט אייך אויף מיין גארטן, מיינע פערד, מיין פאנצער וועט איך אויף אים. ער וועט דעם רויטן איבעריאגן, ער שפרינגט ווי אן אַפּע, זעט! יוד, איך וועל זיין, איך וועל דיין מעוברת'דיגע ווייב די אינגעוויידן צושניידן און א קאץ איר אין בויך אריינייען, אז דו וועסט דעם וועט פארשפילן. איך האב אויף דיר מיין בעסטן פערד געשטעלט. אזוי פלעגן פון אלע זייטן צופאלן צו זיי געשרייען, מ'האט געשמיסן זיי מיט געלעכטער און אונטעריאגט זיי מיט זידלערייען און פויסטן, אז זיי זאלן איינער דעם אנדערן איבעריאגן. נאר דאסמאל האט דער פעבעל שוין זיך ניט געלאזט באנוגענען מיט די אפיציעלע לויפער וואס די געטא האט צוגעשטעלט. שיכור פון לאכן און אנגעשטעקט פון די פארוויילונגס-לוסט האבן זיי אנגעהויבן צו יאגן די בכבוד'יגע אידן וואס זיינען געשטאנען אין דער דעפוטאציע ביים טיטוס-בויגן. די פרומע אידן פון רוים וואס האבן געמוזט זיין דערביי ווי זייערע פארשטייער פארוויילן דעם עולם האבן פאר שאנדע און בזיון איינגעגראבן די פענעמער צו דער ערד, און כדי זיי זאלן ניט באדארפן קוקן די רשעים אין די פענעמער אריין, וואס דאס איז פארבאטן לויטן געזעץ, האבן זיי זיך פארשטעלט מיט די הענט די אויגן. פלוצלונג זיינען זיי געווארן ארומגערינגלט פון אלע זייטן און געיאגט געווארן מיט געשרייען און לערמען, געלעכטער און חוזק, אידן, לויפט, לויפט, לויפט! זיי האבן זיך ארומגעקוקט דערשראקן, פארציטערט און ניט פארשטאנען וואס די גויים ווילן פון זיי. נאָר פֿון אַלע זײַטן האָט זיך אױסגעשטרעקט צו זײ פֿױסטן, דראָענדיקע געשרײען, רױט פֿאַרשיכּורטע אױגן. דאָ און דאָרט האָבן שױן באַטיקעס און הינט-קאַנטשיקעס געשמיסן איבער זײערע פֿיס און געשטופּט זײ און געזאָגט, ייִדן, לױפֿט! לױפֿט! לױפֿט! אַ טײל פֿון זײ, דערשראָקן, צערודערט, ניט װיסנדיק װאָס מע װיל פֿון זײ, האָבן אינסטינקטיװ אָנגעהױבן צו לױפֿן. איינגעוויקלט אין די לאנגע טליתים האבן זיי אנגעהויבן צו לויפן, די ציצית האבן זיך זיי פארפלאנטערט צווישן די פיס, א טייל זענען געפאלן, אנדערע האבן איינגעוויקלט זייערע פענעמער אין די טליתים און זיך געלאזט שלאגן, אפלויפנדיג אפאר טריט זענען זיי פלוצלונג געבליבן שטיין און מיט שרעק זיך ארומגעקוקט און ניט געוואוסט וואס צו טאן, די פארצווייפלונג פון די אידן דאָס פֿאַלן אײנער אױפֿן אַנדערן, דאָס פּלאָנטערן זיך, האָט אַרױסגערופֿן די העכסטע עקסטאַזן פֿון פֿאַרשיכּורטע געשרײען. עס איז געװען װי קנאַקענדעס פֿײַער, װי אױפֿגעברױזטע שטורמיקע ימים, פֿון איבעראַל און אומעטום האָט זיך געהערט דאָס הילכן פֿון אוממענטשלעכע געװאַלדן, װאָס װײַטער אַלץ גרעסער איז געװאָרן דאָס פֿאָכען מיט די נאַקעטע הענט, פֿױסטן און אױגן. אידן! לױפֿט! לױפֿט! לױפֿט! אינמיטן איז געשטאנען דער בלינדער ר' יעקב, ער האט מיט זיינע הענט אנגעהויבן צו טאפן ארום זיך ווי א מענטש וואס געפינט זיך אויף אן אומזיכערן באדן, אבער זיין פנים האט ניט אויסגעדריקט קיין שרעק, רואיג און טרויעריג ווי ער איז שטענדיג געווען, האט ער נאר איינגעבויגן טיפער זיין קאפ, און זיין בארד האט ווייט דערגרייכט ביז זיין גארטל, און האָט זיך גערירט פֿון אָרט, שױן האָבן אים די לוסטיקע מאַסקען, װאָס האָבן געטריבן די ייִדן, דערזען און געװאָלט צוגײן צו אים, טרײַבן מיט אים שפּאַס. פּלוצלינג האָט זיך אַ פֿאַרשלײערטע מײדל דורכגעריסן דורך דעם קאָרדאָן שװײצאַרישע סאָלדאַטן, װאָס האָבן געהאַלטן װאַך אַרום דעם פּױפּסט. זי איז אַרײַן אין די גרופּע ייִדן, צוגעגאַנגען צו דעם בלינדן רב יעקבֿ און אָנגענומען אים בײַ דער האַנט. דער בלינדער האָט אויפֿגעצוקט, ווען ער האָט דערפֿילט זײַן אייניקלס האַנט אין זײַנע געקלאַמערט זיך אַרום איר, און זיי האָבן אָנגעהויבן ביידע געשווינד אַוועקצוגיין צום עולם, וואָס איז געשטאַנען בײַ די הײַזער. אָבער באַלד האָבן זיי דערזען די לוסטיקע מאַסן, איינער האָט זיך איבערגעקוקט מיטן צווייטן, אַ פּאָר זײַנען צו צו זיי, אָנגעהויבן אַוועקצורײַסן דאָס מיידל פֿון אַלטן. דער אַלטער האָט זיך געקלאַמערט אַרום איר, און די צוויי מאַסקען האָבן דעם מיידל געריסן פֿון אַלטן. רײַס איר אַראָפּ דעם שלײער, זע, אױב עס לױנט זיך! האָט װער געשריִען פֿון עולם, און אײנער פֿון די מאַסקען האָט פֿון דער מײדלס קאָפּ אַרונטערגעריסן דעם שלײער. און באַלד איז עפּעס געשען, װאָס קײנער האָט ניט פֿאַרשטאַנען װי אַזױ און װאָס עס איז פֿאָרגעקומען. אײנער פֿון די מאַסקען, דערזעענדיק דאָס אַנטדעקטע פּנים פֿון דער מײדל, האָט זיך מיט אַ מאָל אַרונטערגעלאָזן אױף די קני און זיך אָנגעהױבן צו צלמען. קײנער האָט נישט געװוּסט װאָס עס איז געשען, נאָר דאָ, זעענדיק, װי די מאַסקע קניט דאָרט פֿאַרן מײדל און צעלעמט זיך, האָט מען זיך אָנגעהױבן אַרומקוקן און צו זוכן װעמען צװישן דעם עולם, און פּלוצלונג האָט מען זי דערזען, די, װאָס שטײט דאָרט בײַם בלינדן ייִדן און קוקט מיט אירע טרױעריקע גרױסע אױגן און שמײכלענדיקע ליפּן, װי מיט גרױס װעטאָג און רחמנות אױף דעם צעיושעטן שאַלנדן פּעבל, און באַלד האָט װער פֿון פּעבל אױסגעשריגן, זעט! זעט! ווער עס שטייט דארטן? די הייליגע מאדאנע! די מאדאנע פון ליבע! זעט! זעט! די מאדאנע פון הייליגער הארץ האט זיך באוויזן! זי! זי אליין און איר אייגן בלוט און פלייש! אָ, הייליגע מוטער, האב רחמנות! און עס איז געווען ווי די שרעק פון גאט וואלט באפאלן דעם גרויסן פעבל, די שרעק האָט אָנגעשטעקט, האָט פֿאַרפֿלײצט װי אַ ים רױשנדיקע כװאַליעס מענטשן, און דאָ און דאָרטן האָבן מענטשן אַראָפּגעריסן די מאַסקעס פֿון זײערע פּענעמער, אַראָפּגעריסן די פֿאַנטאַסטישע היט, די געצנדינערישע קלײדער, עס זײַנען אױפֿגעדעקט געװאָרן מענטשלעכע פּענעמער צװישן דעם ים פֿון פֿאַרשטעלטע, דאָ און דאָרט האָבן זיך מענטשן אַראָפּגעלאָזט אױף די קניִען, אױפֿגעהױבן די הענט צום בילד, װאָס האָט זיך באַװיזן פֿאַר זײ, אין די ווייטערע גאסן האט מען נישט געוואוסט וואס דארט איז געשען, און פון דארטן האבן זיך נאך געטראגן די פרייליכע קארנאוואל געזאנגען, דאס לאכן פון פעבל, דאס גערויש און דער געשריי האט זיך נאך געהערט פון דער ווייטער גאס אהערשאלן, און דא האבן שוין מענטשן געקניט אויף דער ערד און געהויבן די הענט צום הימל און געזונגען אווע מאריא. ווי פאר א פייער וואס איז געפאלן פון הימל, האבן זיי זיך אפגערוקט פון איר, און אנטלאפן פון איר וועג, און געווארפן זיך אויף דער ערד פאר איר, געבויגן די פענעמער, און אויסגעשטרעקט די הענט צו איר. און די אידישע טאכטער פון דער געטא האט אנגענומען איר בלינדן זיידן ביי דער האנט, און האט אים ארויסגעפירט פון פעבל, פארביי די קניענדיקע אין אנגסטן געפאלענע מענטשן, וואס זיינען געלעגן ווי א שטילער וואסער פאר אירע פיס, און איז פארשוואונדן מיט אים אין די טויערן פון דער געטא. דארט, ווייט אין דער גאס, האט איינער געפרעגט דעם אנדערן, וואס איז געשען? קאפיטל דרײַצן. דער געפאנגענער גאט. אויבן, אין די אויבערשטע קאמערן פון וואטיקאן, איז פאפסט פאול דער פערטער געזעסן אין זיין צימער, וואס איז באשטאנען פון א נאקעטן פיר-ווענטיגן נאנען-קאמער, איינגעארדנט ווי א קלייסטער-שטוב פון א פרושדיגן מאנארך. אויף זיין הארטע קלייסטער-באנק איז געזעסן דער פאפסט און האט זיך איינגעקוקט צו דער פארקרימטער ליידנדן יעזוס וואס איז געשטאנען פאר אים אויפן נאקעטן טיש. זיין שווער, שלאנק, ברייט פנים, און נאך שווערער און נאך פינסטערער געווען. גראָבע, גרויסע, שווערע פֿאַלן האָבן זיך געלייגט איינער אויפֿן אַנדערן איבער זײַן פּנים, און די ליידיקע, אַראָפּהענגענדיקע פֿאַלדן, קנייטשן האָבן אין זיך אײַנגעשלונגען זײַנע אויגן, קוים וואָס מען האָט זיי אַרויסגעזען, נאָר זײַן ברייט מויל האָט זיך ברייט פֿאַרשניטן איבער זײַן פּנים, און צוויי דיקע הויט-פֿאַלדן האָבן זיך אַראָפּגעלאָזט ווי צוויי וואַסער-שטראָמען בײַ ביידע זײַטן פֿון זײַן מויל. זיין פנים איז געווען פארהוילן אין א שרעקענדע מרה שחורה, און אזוי שווארץ ווי זיין פנים איז יעצט געווען זיין געמיט און זיינע געדאנקען. זיינע גראע האר האבן זיך אויפגעשטעלט, די קנייטשען פון זיין פנים האבן אנגעהויבן צו שפילן, אויפצולעזן זיך און איינקארטשען זיך ווי די פאלדן פון א שלאנג. ער איז געווען אבערגלייבעריש ווי זיין פאלק, און ער האט דאס בילד אזוי קלאר געזען, פארוואס ניט, האט ער זיך געטראכט, גנב'ענען זיי זיך ניט אריין אין אונזערע קירכען, און נעמען זיי די ניט אראפ פון די אלטארס, דאס הייליגע ברויט, דאס הארץ פון יעזוס קריסטוס, דעם וויין, דאס בלוט פון יעזוס קריסטוס, און ברענגען עס אין זייערע שולן, און שטעלן. און שטעכן דאָס ברויט, דאָס הייליקע האַרץ פון יעזוס, שטעכן עס און שטעכן עס, ביז זיי ציען אַרויס דעם לעצטן טראָפּן בלוט פון הייליקן האַרץ און באַקן עס איין אין זייערע מצות, אום פּסח אויפדערנאַכט עסן זיי מיט זייערע קינדער דאָס האַרץ פון אונזער גאָט און שיכורן זיך אָן מיט דעם בלוט פון דעם אָרעמען יעזוס קריסטוס. אַ גרויס רחמנות האָט אים אַרומגענומען צו דעם אָרעמען יעזוסן, וואָס מען פּייניקט אים אַזוי, ער איז צוגעגאנגען צו גאט און אים גענומען אין זיין האנט אריין, ער האט זיך געוואלט ווארפן אויף די קני פאר אים, אבער ער האט נישט געקענט, ער האט געוואלט בעטן צו אים און נישט געקענט, דאס איינציגע וואס ער האט געפילט פאר דעם גאט איז געווען אומבאגרענעצטע רחמנות, רחמנות אויף אים וואס האט שוין אזויפיל געליטן, וואס מען האט אים געקרייציגט, געשלאגן אים נעגל אין די פינגער, און אידן ציען בלוט פון זיין הארץ אויף פסח, ער האט דעם גאט געטרייסט, ער האט געגלעט מיט זיין שווערע האנט איבער זיין געפייניגטן קערפער, און בארואיגט אים ווי מען בארואיגט א געשלאגן קינד, און גערעדט צו אים ווייך מיט געוויין, מיט רחמנות. מיר וועלן זיך נוקם זיין פאר דיר, פאר אלע דיינע יסורים זיך נוקם זיין, מיט א פייערדיגע שווערד זיך נוקם זיין. אבער בעטן האט ער נישט געקענט צו אים. ער האט זיך געפילט יעצט שטארקער פון זיין גאט, מעכטיגער פון אים. ער קען זיך נוקם זיין פאר אים, עס האט זיך אים געדוכט אז ער פאול דער פערטער, דער פויבסט פון אלע קאטוילן, דער שטעלפארטרעטער פון יעזוס, ער איז גאט, אין זיין האנט ליגט די מאכט פון דער וועלט, ער אליין קען באשטראפן די פיינט פון גאט, דער דאָרט, װאָס שטײט אױף זײַן טיש, איז אַ געפּײַניקט קינד, װעלכן די ייִדן האָבן געפֿאַנגען אין זײער רשות און מוטשען אים. און ער, דער גאָט פּאָל דער פֿערטער, ער װעט זיך נוקם זײַן פֿאַר אים. ער האָט געהאַט דאָס געפֿיל צו פֿאַלן פֿאַר זיך אַלײן אױף די קני, צו בעטן צו זיך אַלײן, זיך אַלײן צו פּרײַזן, צו זיך אַלײן דינען, װײַל קײן אַנדער גאָט האָט ער נישט געהאַט. ער האט אנגעקלונגען מיט זיין צי-גלאק און האט געהייסן אריינרופן דעם קארדינאל מיכאל גיסליערי, דעם גרויס-אינקוויזיטאר פונעם הייליגן פויפסט. ווען דער קארדינאל איז אריינגעקומען מיט זיין רויטן אינקוויזיטארישן הוט און שארלאך-רויטן מאנטל, האט אים דער פויפסט געפרעגט, זיי האבן זיך מודה געווען? דער אינקוויזיטאר האט א מינוט געשוויגן און דערנאך געזאגט, ביז איצט נאכנישט. וואס האסטו געטאן מיט זיי? די אלטע האב איך געהאלטן דריי מאל אונטערן ראד, די פיזיקער זאגן מיר אבער אז א פערטן מאל קען מען זיי ניט נעמען, ווייל זיי וועלן עס נישט אריבערטראגן. היט זייערע לעבנס, האט דער פויבסט געזאגט, די קירכע טויטעט ניט אין געהיים אין די טארטור-קעלערס, די קירכע פארברענט עפנטליך. און מיט די יונגע? האט ער ווייטער געפרעגט. צוויי האב איך געשטעלט אונטער דעם וואסערפאל, איינער איז משוגע געווארן און דער צווייטער פייניגט זיך נאך, האט זיך קיינער פון זיי ניט מודה געווען? ביז איצטער קיינער ניט. און צו אונזער גלויבן אריבערצוגיין האט קיינער פון זיי קיין חשק ניט ארויסגעוויזן. אָט זיי זיינען זייער הארטנעקיג. מיר מוזן געווינען וועמען עס איז פון זיי, די קירכע מוז איר זיג האבן.

האט מען געפרואווט דעם אלטן דערווייטערן פון איר? מיר האבן געפרואווט, אבער ווען די מאנאכן מיט די מאסקען איבער די פנימער זענען אריין צו איר אין קאמער און געוואלט אננעמען דעם בלינדן אלטן און אים ארויספירן, האט זי זיך פארגעשטעלט פאר אים און זי האט מיט אירע אויגן אנגעקוקט די מאנאכן. די מאנאכן האבן דערקענט אין איר דאס פנים פון די הייליגע מוטער און זיי זענען געפאלן פאר איר אויף די קני און זיך געצלמט. האט קיינער פון די מאנאכן קיין מוט נישט געהאט דעם באפעל פון דער קירכע אויסצופירן? דאס פאלק גלייבט אז זי איז די הייליגע מוטער וואס די אידן האבן זי באשווארן דורך זייערע פארכישופטע ספרים אז זי זאל ביי זיי וואוינען אין דער אידישער געטא כדי זי זאל זיי ראטעווען פון אונזערע הענט. דער פויבסט האט א מינוט געשוויגן, אנגעקוקט דעם גרויסן אינקוויזיטאר און געפרעגט, און דו גלייבסט אויך אז זי איז די הייליגע מוטער? דער קארדינאל האט געשוויגן. פארוואס ענטפערסטו ניט? איר פנים איז זייער ענליך צו דעם געזיכט פון אונזער הארינטע, די געבענטשטע מוטער פון דעם הייליגן קריסטוס. און די אידן האבן זי געפאנגען? די אידן קענען באשווערן מיט זייערע געצנדינערישע ספרים, אזוי ווי זיי האבן באשווארן דורך א געהיימע קראפט דעם קארדינאל קריסטאפעלא מאדרוצי, אז זאלן פאר זיי דרוקן זייערע ספרים קעגן דיין פארבאט. דרוקט דער קארדינאל מאדראצי אידישע ספרים? אין ריווא די טרענטע האט ער פאר זיי א דרוק געעפנט און זייער פארשאלטענעם ספר די משנה וואס דו האסט געהייסן פארברענען האט ער צוויי מאל איבערגעדרוקט פאר זיי. פארברענען! קיין איין אידישער ספר זאל זיך אויף דער איטאליענישער ערד נישט געפינען. און דעם קאַרדינאַל שטעלן אױפֿן חרם צעטל, פֿירט מיך צו איר, אַז זי איז זי אױף אַן אמת די הײליקע מוטער, אונדזערע געבענטשטע פֿרױ, און זי איז געפֿאַנגען בײַ די ייִדן דורך זײערע פֿאַרשאָלטענע ספֿרים, באַדאַרף אַ קריסט זי באַפֿרײַען פֿון זײערע הענט. דו הײליקער פֿאָטער, אין די אינקװיזיציאָנס קעלערן

וועלכע זיינען פארהוילן געווען אין די שווארצקייט פון פינסטערניש. אין א ווינקל ביי א וואנט זיינען געלעגן צונויפגעקנוילט מענטשליכע ברואים, וועלכע האבן זיך גענישטערט ווי קריבען ווי קריכענדע ווערים, און גענורעט זיך אין קאלוזשעס פון בלוט, וואס האט זיך געגאסן פון זייערע וואונדן. אין א באזונדערן ווינקל זיינען מענטשליכע ברואים געהאנגען מיט די פיס ארויף אויף אייזערנע תליות, מיט אראפגעהאנגענע קעפ איבער פלאמעדיגע בעקענס פון פייער, פון ברען מאשינען האבן ארויסגעשטעקט מענטשליכע קעפ און מאנאכן אין שווארצע מאסקען אויף די פענעמער מיט שווארץ בעדעקטע קעפ האבן מיט גלי צוואנגען געצויגן די נעגל פון די פינגער די האר פון די קעפ פון איבעראל האט זיך געהערט געשרייען עס האבן זיך געטראגן אין דער לופטן מענטשליכע יללות ווי געשרייען פון געשאכטענע אקסן און עס האט אויסגעזעהן ווי די קעלערן פון דער הייליגער קירכע סינט אנדזשעליקא זענען א מענטשליכע יאטקע. ווארום אין אלע ווינקלען האבן זיך ארומגעוואלגערט מענטשליכע אייברים. די שטיינערנע פאדלאגע פון קעלער איז גליטשיק און פייכט געווען פון מענטשליך בלוט, און די ווענט באשמוצט מיט מענטשליך בלוט. עס האבן זיך געפייניגט מענטשן אין ברען-מאשינען, און מענטשליכע אייברים זענען געווארן איינגעשלאסן אין אייזערנע קאסטנס, מענטשן האבן געקרעכצט אין גליענדע שטייגן נאר דערפון וואס עס האט ווער עדות געזאגט אויף זיי אז זיי האבן געהאט א געוואוינהייט א העמד איבערצובייטן ערב שבת. עס איז גענוג געווען אז א קנעכט זאל עדות זאגן אויף זיין הארינטע אז זי האט געהאט די געוואוינהייט יעדן פרייטאג צו נעמען א באד אז זי זאל ווערן געשלעפט אין די טארטור קעלערן פון דער אינקוויזיציע. געפייניגט צו ווערן, מודה צו זיין זיך אז זי שטייט אין א געהיימע פארבינדונג מיט דער אידישער רעליגיע. די אידן האט מען געפייניגט אין באזונדערע קעלערס ניט צוזאמען מיט די קריסטן, כדי די קריסטן זאלן ניט זען די הארטנעקיגקייט פון די אידן, כדי זיי זאלן ניט זען די צוגעבונדנקייט פון די אידן צו זייער גלויבן און זייער ברייטמוטיגקייט אויסצושטיין דאס גיהנם פייער פון דער קירכע פאר זייער גאט און אמונה, ווארום זיי קענען זיך נאך אפלערנען פון זיי. אָט פֿון יענעם קעלער, וווּ מען האָט געפּײַניקט די ייִדן, האָט מען נישט געהערט קיינע גוואַלדן און קיינע געשריִען, קיינע יללות און קיינע קרעכצן פֿון איבערמענטשלעכע לײַדן און נויטן. פֿון דאָרט, פֿון יענעם קעלער האָט זיך געטראָגן אַ געזאַנג, און דאָס איז געווען דאָס איינציקע ווינקל אין דער גרויסער סינט-אַנדזשעליקעס קירכע, די איינציקע קאַמער פֿון גאַנצן הייליקן רוים, פֿון וועלכן עס האָט זיך געטראָגן אַ לויב און אַ געבעט צו גאָט.

און די אידן האלטן זי אין א פארבארגענער שול אנגעבונדן מיט א קייט, און ווען די אידן באדארפן, שיקן זיי ארויס די הייליגע מוטער אז זי זאל זיי ראטעווען פון קריסטליכע הענט. אז די אידן פון רוים האבן דערהערט וואס די קירכע פארלאנגט פון זיי, אז זיי די אידן זאלן זיי ארויסגעבן צוריק די הייליגע מוטער, האבן זיי געמיינט אז דער פויבסט מיט אלע קריסטליכע קארדינאלן זענען משוגע געווארן, נאר פארשטייענדיג אז די קירכע זוכט נאר א געלעגנהייט זיי צו פארשלעפן אין די טארטור קעלערן פון דער אינקוויזיציע, האבן זיי געלאכט פון דעם אינקוויזיטארישן משפט און זיי גענטפערט אז זיי באדארפן נישט קיין בשר ודם, און דערצו נאך א געשטארבענע זאל זיי קומען העלפן פון דער קירכע'ס הענט.

ווי ערשטוינט איז דער אלטער געווארן און נאכמער דאס מיידל ווען זיי האבן געזען ווי מען באהאנדלט זיי ווי איבערנאטירליכע באשעפענישן. די קירכן באדינער, די אינקוויזיציאנס מאנאכן און די גלחים האבן מורא געהאט צו דערנענטערן זיך צו איר. זיי זענען געפאלן אויף די פנימער פאר איר יעדעס מאל ווען זיי האבן זי דערזען און געצעלעמט זיך פאר איר און אויסגעשטרעקט די הענט צו איר אין געבעט. מען האט דאס מיידל געהאלטן מיט איר זיידן אין א באזונדער צימער אפגעשלאסן, און ווען די אינקוויזיציאנס מאנאכן זענען אריינגעקומען מיט די מאסקען פארשטעלט און געוואלט דעם אלטן בלינדן איד אוועקנעמען פון איר, איז גענוג געווען אז יפתה זאל א קוק טון אויף זיי מיט אירע גרויסע אויגן אז זיי זאלן פאלן פאר איר אויף די קני און אוועקגיין הינטערוויילעכס פון איר. און ארום זיי האבן זיך געפייניגט די זקנים און די רבנים פון רוים אין די שרעקליכסטע יסורים, אז זיי זאלן זיך מודה זיין אז זיי האבן פאר'כישופ'ט די הייליגע מוטער. צוויי פון זיי האבן זיך געשטעלט אונטער דער וואסערפאל, דאס איז געווען א שרעקליכע פיין וואס האט געטריבן אירע קרבנות אין פארלויף פון אפאר שטונדן צו משוגעת. אין א ווינקל פון טארטור קעלער וואס איז געווען באשטימט פאר די אידן זענען געשטאנען צוויי יונגעלייט אויסגעטאן נאקעט, צוגעבונדן מיט הענט און פיס און גאנצן קערפער צו אן אייזערנעם שטאנג. איבער די קעפ פון די צוויי נאקעטע יונגעלייט זענען געהאנגען גרויסע סלויעס מיט קאלטעס וואסער וועלכע האט דורך א געלעכערטן פראפן יעדנע פאר סעקונדן ארויסגעלאזן אפאר וואסער טראפנס. די וואסער טראפן זענען געפאלן אויף די קעפ פון די נאקעטע קרבנות וועלכע זענען פאר דעם צוועק אפגעגאלט געווארן, און די סלויות זענען אוועקגעשטעלט געווארן אזוי אז די טראפנס וואסער זאלן פאלן אויף דעם הינטערשטן טייל פון קאפ וואו דאס געהירן געפינט זיך. די טראפנס וואסער פלעגן זיך אראפקייקלען און אראפרינען אין דער ביי דעם רוקנביין, אזוי פלעגן די טראפנס פאלן יעדע פאר סעקונדן אן אויפהערן, און יעדעס מאל ווען זיי זענען געפאלן איבערן געגאלטן קאפ, פלעגט דער נאקעטער קרבן אויפשודערן, צוקן, אויפציטערן. אזוי האבן זיך די טראפנס געגאסן איבער די געגאלטע קעפ דורך טעג און נעכט אן אויסנאם, אן אפרו. איינער פון די קרבנות איז שוין משוגע געווארן, און זייענדיג אנגעבונדן צו דעם אייזערנעם שטאנג, פלעגט ער אויפלאכן יעדעס מאל ווען די טראפנס וואסער זענען געפאלן אויף זיין געגאלטן קאפ. מיט אַזאַ אוממענטשלעך לאַכן, אַרויסווײַזנדיק זײַן גרויסע ציין פֿון אָפֿענעם מויל, און מיט גרויס אַרויסגעשטאַרטשעטע אויגן, אַז די אינקוויזיאָנס, אַז די אינקוויזיאָנס-מאָנאַרכן האָבן זיך געשראָקן פֿאַר אים. דער צווייטער קרבן האָט עס נאָך געהאַלטן. אײַנקאָרטשנדיק זײַנע קניען אונטער די געבונדענע שטריק, פֿלעגט ער יעדעס מאָל די ציין פֿאַרבײַסן אויף זײַנע ליפּן. די אויגן זײַנע זײַנען שוין געווען צוגעקלעפּט פֿון שלאָף און מידקייט, נאר יעדעס מאל ווען די טראפנס וואסער זענען געפאלן אויף זיין געגאלטן קאפ, האט ער אויפגעריסן די אויגן און עפעס געמורמלט מיט די ליפן. אין צווייטן ווינקל זענען געלעגן צונויפגעווארפן ווי שמאטעס פאר א פאר מענטשליכע ברואים, וועלכע האבן זיך קוים באוואויגן, געלעגן און אפגעהעשעט. און צו זיי איז געקראָכן, גיכער זיך געשלעפּט און געקולעט זיך אַן אַנדער מענטשלעכער קערפּער, וועלכער איז ערשט אַרויסגענומען געוואָרן פֿון אונטערן פּרעס-ראָד. דער, וואָס האָט זיך געקולעט איבער די פּאָדלאָגע צו די ליגנדע מענטשלעכע ברואים אין ווינקל, האָט איבערגעלאָזט נאָך זיך אויף דער שטיינערנער פּאָדלאָגע צייכנס פֿון בלוט, וואָס האָט זיך געגאָסן פֿון זײַן צוקאַלעטשטן קערפּער. די אַלע אין ווינקל זײַנען איינער נאָכן אַנדערן געלעגן אין דעם פּרעס-ראָד. און נישט מוטשען זיך נאך צוויי אין דער טייוולשער מאשין. די מענטשליכע קערפער זענען איינגעשלאסן געווארן אין געקארבטע לאנגע שטיקער אייזן וועלכע זענען אזוי אויסגערעכנט געווען אז די שפיצן פון די געקארבטע אייזנס זאלן פרעסן אויף די ווינקל גלידער פון דעם מענטשליכן קערפער. די געקארבטע אייזנס איבער דעם מענטשליכן קערפער זענען צוגעפרעסט געווארן מיט פרעס-מאשינען און די אייזנס האבן זיי צוזאמענגעקוועטשט די ביינער פון די הענט און פיס און צעבראכן זיי אין די ווינקל-געלענקען. יעדער איינער פון די געפייניגטע איז נישט מער פעאיג געווען צו באנוצן זיינע הענט אדער פיס זיין גאנצן לעבן. די יסורים וואס די פרעס אייזנס האבן אנגעטאן דעם מענטשליכן קערפער איז געווען אוממעגליך איבערצוטראגן, דאך האבן עס די אידן איבערגעטראגן. די שטילע קרעכצן וואס האבן זיך געהערט פון זיי, האט זיך געדאכט, זענען מער געווען איבער די מענטשליכע שלעכטסקייט איידער איבער זייער פיזישע ליידן. די אויגן האבן זיי געשטארט און שטייף ארויסגעשטעקט פון זייערע פענעמער ענדליך און געשוויגן. פון צייט צו צייט האט א שווארץ בעדעקטער מאנאך צוגעטראגן א צלם צום פנים פון דעם געפייניגטן אידן וועלכער איז געלעגן אין דעם פרעס-ראד. און ווען דער פרעס-ראד האט נאך צוגעקוועטשט די ווינקלביינער פון דעם אידן, האט דער מאנאך צוגעשטעקט דעם צלם צום אידנ'ס פנים אז ער זאל עס קושן אלס א צייכן אז ער אנטלויפט פאר רעטונג אונטער די פליגלען פון דער קריסטליכער אמונה. נאר יעדעס מאל ווען דער איד אונטער דער פּרעסראָד האָט דערפֿילט דעם געשמאַק פֿון די ווײַרויכן און דערפֿילט דעם צלם פֿאַר זײַן פּנים, פֿלעגט זײַן פּנים ווי בעלעבט ווערן, זײַנע אויגן האָבן אויפֿגעגלאָצט און ער האָט אַוועקגענומען זײַן פּנים פֿון צלם. שלעפּנדיק זיך ווי אַ וואָרעם איבער דער שטיינערנער פּאָדלאָגע, האָט דער געמוטשעטער ייִד, וועלכער איז ערשט וואָס באַפֿרײַט געוואָרן פֿון דאָס פֿון ראָד, צוגעשאַרט זיך צו די איבעריקע ייִדן אין ווינקל. די ייִדן אין ווינקל האָבן געפּרוּווט אויסשטרעקן צו אים זייערע הענט, וועלנדיק אים העלפֿן צוצוקומען צו זיי, נאָר זייערע הענט האָבן זיי שוין ניט געדינט. די ביינער זייערע זײַנען צעקוועטשט געוואָרן אין די פּרעסרעדער, נאָר זיי האָבן נישט געפֿילט יעצט קיין יסורים, עס האט זיך זיי געדוכט אז זיי זענען באפרייט געווארן פון זייערע הענט און פיס, זיי זענען באפרייט געווארן פון זייערע קערפערס, און זיי בעדארפן נישט מער זייערע הענט און פיס, ווייל זיי האבן נישט מער זייערע קערפערס. און קוקנדיק איינער צום אנדערן מיט זייער גרויסע אויגן, האבן זיי זיך געפילט באהאפטן מיט זייערע אויגן, נאנט איינער צום אנדערן דורך זייערע אויגן, און זיי פילן איינער צום אנדערן מיט זייערע אויגן, און זיי האבן געקוקט צו זייער געפייניגטן ברודער, וועלכער שלעפט זיך ווי א ווארעם צו זיי און שמירט איין מיט זיין בלוט פון זיינע אפענע וואונדן די פאדלאגע אונטער זיך. און דער ברודער האט צוגעקוקט צו זיי, און זיי האבן זיך באהאפטן צוזאמען, און זיינען געווען צוזאמען. שפך חמתך על הגוים אשר לא ידעוך.

ישראל בטח בהשם עזרם ומגינם הוא. עס איז געווען א רייץ ליד, א חוזק מאכן אויס זייער גאט און אויס זייער מענטשליכע מאכט און אויס זייער גאנץ לעבן. רחמנות האבן זיי געהאט אויף זייערע פייניגער וואס דינען צו אפגעטער, צו האלץ און שטיין און געלאכט האבן די אידן פון זיי. עס זיינען געבליבן שטיין די מאסקירטע מאנאכן, מחבלים מיט זייערע שפיזן אין די הענט, מיט זייערע גיהנום מכשירים האבן זיי אויסגעזען ווי טייוואלים אין טייוול'ס קעלער, און עס שרעקן זיי אפ די אידן מיט די תהילים פסוקים. אויפגעהערט האבן זיי אויף א מינוט זייערע קרבנות צו פייניגן און צוגעהערט זיך מיט שרעק ווי עס זינגען זייערע קרבנות א לויב צו גאט פון אונטער די מארטער רעדער ארויס.

דאָס געזאַנג האָט אַ שרעק אָנגעוואָרפֿן אויף די גלחים און אינקוויזיציאָנס-טײַוואָלים, און זיי האָבן נישט געוווּסט וואָס צו טאָן, וווּ אַהין צו טאָן דאָס געזאַנג פֿון די ייִדן. דער פּויפּסט האָט אָנגעשטעלט זײַן שווערן טריט אויף דער שוועל פֿון דער מאַרטער-קאַמער, וואָס איז געווען פֿאַרמאַכט מיט אַן אײַזערנע טיר, און זיך אײַנגעהערט צום געזאַנג, וואָס שפּאַרט זיך דורך די שווערע אײַזערנע טרעפּ פֿון קעלער.

האט דער גרויס אינקוויזיטאר געפרואווט פארענטפערן זיך פאר די אידנ'ס געזאנג. דער פויבסט האט אים שווער אנגעקוקט, מיט א בליק וואס האט זיך געמאטערט ארויסצוקריגן זיך פון די איינגעשלאסענע אויגן צווישן די פאלדן פון זיין פנים. א שרעק איז אים באפאלן, אינערליך, טיף אין זיך, פאר דעם טריאומף פון דער אמונה וואס עס האט זיך אנטפלעקט פאר זיינע אויגן. און א מינוט האט ער געצווייפלט אין זיינע כוחות, און די ליפן וואס זיינען פארטונקען געווען אין די גרויבע פאלדיגע קנייטשען פון זיין פנים, האט ער ארויסגעבומט, ניין! דאס זיינען פסאלמען וואס זיי זינגען דארטן! אלע האבן געשוויגן. דער פויבסט האט געוואונקען אויף דער שטומער אייזערנער טיר וואס ער האט געהאט פאר זיך. מען האָט די טיר אויפֿגעעפֿנט, און ער איז געבליבן שטיין אויף דער שוועל און אַרײַנגעקוקט אין מאַרטיר-צעל. ער האָט געזען דאָס בינטל פֿאַרבלוטיקטע ביינער, וואָס ליגט אין אַ קאַלוזשע בלוט אין אַ ווינקל פֿון דער שטיינערנער וואַנט. ער האָט געזען די איינציקע פֿאַרבלוטיקטע קערפּערס, וועלכע וואַלגערן זיך אַרום אויף דער שטיינערנער פּאָדלאָגע און ריטשען זיך מיט זייערע פֿאַרבלוטיקטע לייבער איינס צום אַנדערן און קאָנען זיך ניט דערגרייכן.

האבן אויף איין אויגנבליק נישט געלאזט איבעררייסן זיך פון זייער לויב-געזאנג צו גאט, נישט איין בליק האבן זיי געשאנקען דעם אין וועמעס הענט עס ליגט דער גורל פון זייער לעבן, און וועמעס ווארט עס הענגט אפ די באפרייאונג פון זייער מאטערונג. עס איז זיי געווען אלץ איינס אויב מען פייניגט זיי יא אדער ניט. ניט אין דעם פארבלוטיקטן קעלער פון דער אינקוויזיציע האבן זיי זיך געפונען, דאָ האָבן זיך נאָר געפֿונען זייערע פֿאַרבלוטיקטע קערפּערס, אָבער זייערע נשמות זײַנען געפֿלויגן צו גאָט און געוואַרט מיט אומגעדולד, מיט דורשטיקייט אויף דער מינוט, ווען זיי וועלן די זכיה האָבן צו זען גאָטס פּנים, און זיי האָבן זיך געבעטן בײַ גאָט, כּאיל תּערג על אפיקי מים, כּן נפֿשי תּערג אליך אלהים, צמאה נפֿשי לאלהים ואל חי, מתי אבוא ואראה פּני אלהים.

עס האט זיך אים געדאכט אז דער גאט וואס ער פארטרעט און וואס הענגט יעצט אויף זיין רויטער סאמעטענער ראטונדע אין דעם געשטאלט פון א געפייניגטן, אנגעשלאגן אויף א צעלם, וואס זיי די פאטערס פון די דא האבן אים אנגעשלאגן אויף א צעלם, אז זיין גאט האט נישט קיין כח איבער זיי, ער האט נישט קיין מאכט איבער זיי, און פונקט אזוי ווי דענסמאל האבן זיי זיך געשטארקט איבער זיין פיזישע קראפט און ער האט זיך נישט געקאנט העלפן קעגן זיי, אזוי זענען זיי שטארקער איבער זיין מאראלישע איבער זיין געטליכע קראפט און ער קען זיך ניט העלפן קעגן זיי. און עס האט זיך אים אנגעצונדן דער כעס פון דעם אונמעכטיגן, אבער איך האב כח זיי צו פייניגן פונקט ווי זיי האבן געפייניגט אים, האט ער זיך געטראכט, איך בין זיין פארטרעטער אויף דער ערד, מיך האבן זיי געפייניגט, מיך פייניגן זיי אין יעדן דור, מיר פאר. סוף פון זייט איינס, המשך זייט צוויי.